איך האב דעמאלט געוואוינט צוזאמען מיט בערל'ען אין אזא צימער'ל ווי דער וואס איך האב ערשט אויסגעקאלכט, ער האט דעמאלט געשניצט דעם הירשן קאפ. מיר האבן דעמאלט געוואוינט לעבן יפו, אסאך מענטשן זענען געקומען אנקוקן דאס שטיקל ארבעט, מען האט געלעקט די פינגער, מען האט ביי אים געוואלט אפקויפן דעם הירשן קאפ, בערל האט ניט געוואלט פארקויפן. עס זענען דעמאלט געווען די ביטערע יארן פון די געשעענישן אין די צוואנציגער יארן,

די מיידלעך אונזערע זענען דאך ארויס פון גיהנום פון אומקום, דו האסט געדארפט נעמען א פויק און טאנצן פאר זיי, אדער אמווייניגסטן איינלאדן דעם ארקעסטער פון פילהארמאניק. וואס טוט זיך מיט דיר מאדזשי? א שטיקל יונטעף ביסטו קארג צו מאכן? כאטש מאדזשי'ס געדיכטע ברעמען זענען נאך געווען שטארק אנגעצויגן, איז איר דער ביישפיל מיט די מרים'ען מיטן פויק גאנץ שטארק אריין אין הארצן.

צעגט'ן מיטן ווייב אויב ער וועט ניט געבן קיין צוקער, סיי ווי האלט זיך ביי זיי אויף א האר. רחל האט אלץ מיט טאלימען אפגעשמייכלט, געזאגט נאכאמאל בסדר, און דער יום טוב איז באשטימט געווארן זיכער און אומגעשטרויכלט.

מיר דארפן באשפייזן, באקליידן און באשוכן די באפעלקערונג, און דו דארפסט גיין צו דער גברת מאדזשי, וועט דיר די מדינה געבן שיך. די לערערין עליזא, א שטילע ווי א טויב און א פלייסיגע ווי א בין, און א גוטע ווי א מאמע, איז צוגעגאנגען צו אלעקסאנדרא'ן און האט צו איר געזאגט גוטמוטיג, אלעקסאנדרא, מיר דארפן טאקע באקליידן די באפעלקערונג, און דו האסט איינגענומען איין נאט ברייטער און איין נאט שמעלער, וועסטו דאך באקליידן די באפעלקערונג מיט קרומע נעט? אלעקסאנדרא איז ניט אראפגעפאלן ביי זיך, זי האט זיך געשמיידיק גענומען טרענען דעם שמאלן נאט, און האט געזאגט צו אליזען, אלץ וועט זיין גלייך, אלץ וועט זיין גלייך,

ציוויע און חוה'לע האבן געשוויגן. זיי האבן געזען אז מאדזשי טראכט וועגן די שיך און זיי האבן געלייגט אלע האפענונגען אויף מאדזשי'ן. מאדזשי האט עטליכע מאל א צי געטון דעם סיגארעט, האט אים פארלאשן און האט געזאגט, איך האב א פאר שיך, איך האב זיי צוגעגרייט פאר מיין פלימעניצע א מתנה צו איר געבורטסטאג. אויב זיי וועלן דיר פאסן וועל איך דיר זיי געבן.

די מיידלעך אונדזערע, מיר קענען זיי ניט, די מיידלעך אונדזערע. מען וואָלט געדאַרפֿט אַראָפּנעמען דעם פּאָרטרעט פֿון דער גישל אַקספֿעלד, צו וואָס דאַרפֿן די מיידלעך שטענדיק געדענקען דעם געשענקטן דאַך? דאָס איז אוממעגלעך! האָט רחל געזאָגט מיט שמייכלענדיקע אויגן. דאָס איז אוממעגלעך! דאָס איז דער באַדינג פֿון דעם הויז.

שפּרינצל, אַ קליינע און אַ היסטערישע, האָט אויסגעזען אַקעגן אַלכּסנדרען ווי אַ קליין מיידעלע מיט אַ פֿאַרעלטערט פּנים. זי האָט אָנגערופֿן אַלכּסנדרען שװאַרצע קאַץ, אַן אָנצוהערעניש, אַז אַלכּסנדרע שטאַמט פֿון מאַראָקאָ. בײַ אַלכּסנדרען האָבן די אויגן אַ בלאַנק געטאָן מיט פֿײַער. עס האָט געהאַלטן בײַ ערבֿ-פּעטש.

בלויז מיט די אויגן האָט ציפּאָרע אַ פֿרעג געטאָן בײַ ציוויען ווי זי פֿילט זיך, און ציוויע האָט איר געענטפֿערט, איך האָב געבענקט נאָך אײַך, ציפּאָרע. מען ווייס, מען ווייס, האָט איר ציפּאָרע געענטפֿערט, פֿריִער אַנטלויפֿט מען נאָך אַ תּכלית, און דערנאָך זאָגט מען, אַז מען בענקט. יאיר שרײַבט מיר אויך, אַז ער בענקט. איך גלייב ניט אין אַ וואָרט פֿון אָט די בענקענישן.

ליין מיר איבער יאיר'ס קארטל, לאמיך הערן ווי א צבר'ע שרייבט אידיש. איר האט ניט געלייענט? האט זי צביה א פרעג געטאן. ניין, גלייב מיר אז ניין. איך האב קיין צייט ניט געהאט, און איך לייען ניט קיין פרעמדע בריוו. לייענט אליין, האט צביה איר געגעבן יאיר'ס קארטל אביסל שעמעוודיג. איר האט זיך ניט געוואלט לייענען יאיר'ס שרייבן אויפן קול, פונקט ווי דארט זאל זיין א סוד וואס מען דארף אים ניט אויסרעדן הויך. צום יום-טוב זענען געקומען א סך געסט, פארשטייער פון אינסטיטוציעס, לערער פון פאכשולן, באגריסער,

רעד רואיג אלעקסאנדרא, נאר רואיג, דערצייל וואס איר לערנט אויף די קורסן, נאר רואיג. סאבינא האט אויסגערופן אלעקסאנדרא'ן, אלעקסאנדרא האט זיך אויפגעהויבן און איז געגאנגען צום טיש אן אויסגעגלייכטע ווי זי זאל טראגן א פולן קרוג וואסער אויפן קאפ פארזיכטיג א טראפן זאל זיך ניט אויסגיסן.

דער גאַנצער זאַל האָט געשוויגן. מען האָט געקוקט אויף אַלעקסאַנדראַן, און ווען זי זאָל זיך לאָזן טאַנצן אַ הייליגן טאַנץ, וואָלט מען זיך ניט פֿאַרוווּנדערט און מען וואָלט געטאַנצט מיט איר. אַלעקסאַנדראַ האָט זיך דערמאָנט, אַז זי דאַרף רעדן וועגן די קורסן, און רעדן רואיק, און זי האָט געזאָגט,

אז אונזערע קליידער וועט מען טראגן אין אלע שטעט און אין ירושלים. אלעקסאנדרא האט פארלייגט די הענט אויפן הארצן און האט געזאגט תודה רבה. זי איז ניט קיין נאר אלעקסאנדרא, זי האט גוט גע'דרש'נט, האט צביה געזאגט צו רחל'ען ווען אלעקסאנדרא האט פארענדיגט רעדן. ווען זי וואלט אלע טאג געווען אזוי קלוג וואלט געווען נישקשה.

איך פארשטיי ניט וואס האבן די עשרת הדיברות צו טאן מיט פאכקענטעניש. סאבינא האט א שמייכל געטאן און האט אים גענטפערט, עס מאכט ניט אויס ר' קאני, עס איז אן אלטע געווענהייט, נאך פון משה רבינו, זאלן די מיידלעך דאס וויסן. ר' קאני האט א צי געטאן מיט די אקסלען און האט א טראכט געטאן, פרויען, יעדער קרומקייט קומט ביי זיי אויס גלייך.

ציווי איז געווארן אויפגערודערט ווי זי זאל דערזעהן ווי א מענטש טרינקט זיך. קיינער קוקט ניט אויף מיר און קיינער דארף מיך ניט און איך וויל ניט זעהן די טענץ. ציווי האט א שלעפ געטאן שפרינצלען פאר די פיס אזוי האסטיג אז שפרינצל האט זיך אויפגעשטעלט. קום, האט ציווי געזאגט, איך וועל דיר אפוואשן דאס פנים. און זי האט שפרינצלען א שטויס געטאן צו דער טיר.

שפּרינצל. חװהלע האָט זי געפֿונען אַ פֿאַרחלשטע אױף איר בעטל. פּונקט הײַנט האָט זי זיך אױסגעקליבן חלשן. זי װעט איבערנעכטיקן אין שפּיטאָל. סאַבינאַ װיל ניט מען זאָל צעשטערן דעם אָװנט. רחל האָט אַ קניטש געטאָן מיט די שמאָלע אױגן און האָט צוגעגעבן, אַ רחמנות אױף איר, אַ מענטש װאָס קען זיך ניט פֿרײען. זי מוז חלשן.

מאַדזשי, גלײַך טאַקע זײ זאָלן ניט דורכפֿאַלן. אַ פּאַסקודנע זאַך איז אַ דורכפֿאַל. און דעם צלם-אלוקים פֿאַרלירט מען סײַ װי, אַז מע מאַטערט זיך. קײן מענטש קען ניט אױסהאַלטן קײן צען דורכפֿאַלן און בלײַבן מיט אַ צלם-אלוקים. אייב דו ווילסט וויסן, זענען מיר דא א ריזיגע שפיטאל מיט צעבראכענע אברים. מען דארף זיי גאנץ מאכן. גאט צו דאנקען וואס עס איז דא סאבינא וואס קען זיך פרייען און קען מאכן די מיידלעך טאנצן. דעמאלט קריגן זיי טאקע א צלם אלוקים, א טראפן פרייד, אביסל האפענונג, דאס איז דאס.

צינגען האָט געלאַכט, האָט געקײַט זײַן פּאָמעראַנטש און האָט געזאָגט צו מאַדזשין, דער תּכלית איז װאָס מיר לעבן, קײן גרעסערער תּכלית קען ניט זײַן. בלױז מיטן געפֿיל פֿון לעבן װערט אַלץ אױפֿגעטאָן. מען בױט שטעט ניט מיט באַשלוסן, נאָר מיטן געפֿיל פֿון לעבן, און קורסן אױך דאָס זעלבע. װאָס גײט דיר אָן דער תּכלית? הײַנט האָבן זײ זיך געפֿרײט,

דאס איז געווען דער טייטש פון גלות, ווייל מען האט ניט געלעבט, נאר איבערגעלעבט, איבערגעלעבט נאך א גזירה, איבערגעלעבט א גירוש, איבערגעלעבט א פאגראם, איבערגעלעבט אן אומקום, איבערגעלעבט. איצט, דא ביי אונז, פונקט ווי מיר בויען נייע שטעט מוזן מיר בויען א נייעם טייטש פאר ברוך אדוני יום יום, מיר לעבן יעדן טאג,

עטליכע טעג איז ציפורה געבליבן אין שטאט. זי האט געבראכט א לאנגן צעטל פון זאכן וואס זי האט באדארפט איינקויפן פארן נייעם דארף תל שרה. ציוויע האט זיך באפרייט אויף עטליכע טעג פון די קורסן אויף העלפן ציפורין מאכן די איינקויפונגען. מיט א היבש ביסל דינגעניש האט עס ציפורה גע'פועל'ט ביי מאדזשין.

תל שרה. זי האט געבעטן ציפורה'ן זי זאל זיך חתמ'נען. ציפורה האט אונטערגעשריבן איר נאמען און האט געזאגט צו מאדזשין. דו מענטש בצלם אלוקים, פאר וועמען דארפסטו אט די געשריפט? פאר אלעמען, האט איר מאדזשי געענטפערט, עס דארף זיין פינקטליך. יעדע קורסאנטקע וואס געפינט זיך דא שטייט אויפן חשבון פון הוצאות, און ווען עס קומט צו הוצאות דארף מען זיין פינקטליך.

זי האָט מורא געהאַט אַרויסברענגען אַ פּיפּס פֿון מויל, ווי זי זאָל גיין איבער דינעם גלאָז, און מיט איין שווערן טראָט קען מען אים צעברעכן און צעבלוטיקן די פֿיס. אַם שווערסטן איז ציפּורין אָנגעקומען דאָס קריגן די דערלויבעניש אויף די דרײַ טוץ טעלער פֿאַרן פֿאָלקסהויז אין תּל-שׂרה. דער באַאַמטער מיט אַ שמאָל פּנים, אַ זויבער אָפּגעגאָלטער, האָט אויסגעהערט ציפּורין, אַז די טעלער זײַנען ניט פֿאַר אַ געשעפֿט און ניט פֿאַר אַ פּריוואַט הויז, נאָר פֿאַר אַ נײַעם דאָרף פֿון עולים, און דער נאָמען פֿון דעם דאָרף איז נאָך אַ פֿרוי, וואָס זי האָט זיך מסתּמא פֿאַרדינט אויף דעם. דער באַאַמטער האָט מיטפֿילנדיק אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ און געזאָגט. איך פֿאַרשטיי, איך פֿאַרשטיי זייער גוט, אָבער איך האָב ניט קיין טעלער. דער שמועס האט זיך געצויגן א היפשע וויילע, ציפורה האט אים געזאגט אז זי איז צוליב די טעלער געפארן אזש פון טאלטילה, אבער דער געגאלטער יונגערמאן האט געענטפערט ווי אן אויסגעשפילטער גראמאפאן, מיטן זעלבן מיטגעפיל און מיט די זעלבע ווערטער.

די קינדער פֿון דער משה-העס שול האָבן זיך אָנגעזעצט אױף מיר, איך זאָל זײ ברענגען טױבן. זײ װילן אױסבױען אַ טױבנשלאַק. אַ טױב איז דאָך, דאַכט זיך, אַ טױב, האַ? איך האָב געמײנט, אַז די צװײ װילדע חיות װעלן מיך אױפֿעסן, ביז איך האָב זײ אַרײַנגעפּאַקט אין שטײגל.

ווי לאנג ביסטו דא? א פאר חדשים, קומט מען ניט אריין זען א קרוב? ציפורה האט זי אנגעקוקט, אברעמל האט געזאגט צו איר, מיר זיינען קרובים שוין בערך א צוויי טויזנט יאר. ווען אברעמל האט גערעדט מיט ציוויען און ציפורה'ן, איז שמואלע פארשוואונדן פון צימער און איז צוריקגעקומען מיט א בשורה, איך האב אויסגעקראצט צוויי טוץ טעלער,

זע קנית ארץ ישראל אין די ווינקלען. ציפורה'ס פנים איז געווען אנגעצונדן און זי האט א שפאן געטאן איבער דער גאס מיט ברייטע טריט ווי זי זאל דארפן דורכגיין איבער א בלאטע. ציוויע האט דערציילט ציפורה'ן וועגן איר באגעגעניש מיט אברעמלען אין לאגער תלתילה. מיר דאכט זיך אויך אן אמת, אז ער איז מיינער א קרוב, האט ציוויע געזאגט, ער איז א מאדנער איד, גאר א מאדנער. ציפורה האט געשאקלט מיטן קאפ און האט געזאגט, אוואדע א מאדנער, הלוואי וואלט אויף אלעמען געווען אזא מאדע. און ציוויען האט זיך געדאכט אז ציפורה רעדט נישט צו איר, נאר זי רעדט צו זיך אליין. ציוויע האָט זיך שטאַרק געוואונדערט, וואָס ציפּורה באַגעגנט אַ סך באַקאַנטע אין גאַס. יעדערן האָט זי געפֿרעגט וועגן זײַן אַרבעט און האָט זי אויסגעוווּסט גענוי, וואָס עס טוט זיך איבערן גאַנצן לאַנד. בײַ אַ בחורל אין אַ בלויען בערעט האָט זיך ציפּורה אויסגעפֿרעגט וועגן דעם פֿישפֿאַנג אויפֿן כינרת און געוואָלט וויסן, צי יהודה האָט שוין געעפֿנט די פֿאַבריק פֿון קאַסטנס אויף זאַלצן די פֿיש. ביי א מיידל וואס האט געטראגן א בילד אין ארעמל האט ציפורה אפגענומען א גענויען באריכט ווען עס וועט פארקומען די אויסשטעלונג פון אירע בילדער אין מוזיי, ווען דאס מיידל איז אוועק האט ציפורה געזאגט צו ציוויען האסט זי געמעגט זעהן ווי זי איז אנגעקומען אהער מיט אפאר יאר צוריק זי האט געארבעט אין א פאבריק וואו מען צעטרענט אלטע סוועדערס, און אליין האט זי אויסגעזען טאקע ווי אן אלטער סוועדער. האט איר גאט געהאלפן, און זי האט זיך צעשטאכן א פינגער ביים טרענען, און מען האט איר געדארפט נעמען אין שפיטאל. דארט איז זי אפגעווען עטליכע וואכן, און זי האט געמאלן בילדער פון די קראנקע. איינער פון די קראנקע איז געווען אן איטאליענישער איד, אן אנטיקן הענדלער. ער האט געקויפט ביי איר א בילד, און ער האט עס געגעבן אין די צייטונגען.

צבי, האט אים ציפורה א רוף געטאן, ווי קומסטו אהער? דו האסט זיך דאך געשווארן אז דיין פוס וועט מער ניט טרעטן אויף תל אביב'ער ערד. צבי האט צוגענומען די פעקלעך ביי ציפורה'ן און ביי ציוויען און געזאגט, ערשטנס בין איך ניט אין תל אביב, איך בין אויפ'ן וועג קיין תפוחים, צום ביישפיל אזוי ווי נח'ס תיבה וואס האט זיך פארטשעפעט אויפ'ן בארג אַראַראַט, און דאָרטן געבליבן שטעקן, ביז דער מבול איז אַריבער. וואָס פֿאַר אַ מבול איז בײַ דיר אַריבער? האָט ציפּורה געפֿרעגט און געקוקט אויף אים מיט ליבשאַפֿט. די מידקייט איז אַראָפּ פֿון איר פּנים, זי איז געווען צופֿרידן פֿון דער באַגעגעניש.